שלום וברכה צו א משהו מער, עהם לאמיר רעדן א משהו מער וועגן דעם רוסישן רובל. ווען די מערב וועלט האט צום ערשטן מאל האט ארויפגעלייגט סאנקציעס אויף רוסלאנד מיט אפאר חדשים צוריק, נאכדעם וואס פוטין'ס רוסלאנד האט אינוואדירט אוקריינע, האט די וועלט ערווארטעט, ס'הייסט אקופאנט די מערב וועלט האט געהאלטן, אז די רוסישע עקאנאמיע וועט קראכן ביז א קורצע צייט, ס'וועט נישט נעמען צו לאנג, און די סיבה דערצו איז טאקע די פארנעם פון די סאנקציעס, די מערב וועלט האט ארויפגעלייגט א ריזיגע, דאס הייסט סאנקציעס מיינט בעיסיקלי א בויקאט, מען בויקאטירט רוסלאנד, זייער אסאך רוסישע אינדוסטריס און זייער אסאך רוסישע קאמפאניס, פינאנציעלע אינסטיטוציעס זענען געווארן בויקאטירט דורך זייער אסאך לענדער פון די מערב וועלט וואס נעמט אריין טאקע די גרעסטע אדער רוב פון די גרויסע עקאנאמיעס איבער די וועלט. דאס הייסט מען גייט נישט טון קיין ביזנעס מיט זיי, מען גייט נישט נעמען פון זיי, מען גייט נישט געבן פון זיי, מען שפילט א ברוגז, אבער א עכטע ברוגז, א ברוגז וואס איז נאנטער צו בויקאט ווי צו בלאזן. איז אויב די גרויס גרויסמאכטן, עקאנאמישע גרויסמאכטן, בויקאטירן אזויפיל עקאנאמישע סעקטארס פון א לאנד, זאגט די סברה, און אפילו די דעטע האט אויך אזוי מסכים געווען דערמיט, ווייל כ'מיין עקאנאמיסטן אנאליסטן פון די מערב וועלט זענען געווען כמעט איבערצייגט אז די באטרעפנדע לאנד, דאס בויקאטירטע לאנד, וועט כאפן אן ערנסטן קלאפ, און נישט סתם א קלאפ, נאר אפילו קאלעפס, ממש צוזאמקראכן. למעשה איז דאס נישט געשען. די רוסישע עקאנאמיע האט נישט געקראכט, און נישט נאר וואס די עקאנאמי דארטן איז געבליבן שטיין, נאר די רוסישע וואלוטע, די רוסישע געלט, די רובל, האט זיך דווקא געהויבן. ס'זעט אויס ווי ס'איז שיין און גאנץ בעלבאטיש אויפ'ן וועג ארויף צוריקצוקומען צו זיך, און אפילו אין א געוויסן זינען נאך בעסער, דאס הייסט די רובל שטייט יעצט אין א געוויסן זין אין א בעסערן צושטאנד ווי פאר די סאנקציעס, פאר די קאנפליקט מיט אוקריינע האט זיך אנגעהויבן, פאר די מיליטערישע קאנפליקט מיט אוקריינע האט זיך אנגעהויבן. די אמת איז אז תיכף, גאנץ אנהייב ווען די סאנקציעס זענען ארויפגעשטעלט געווארן, האט די רובל געכאפט זייער א שטארקן ריק, זייער א שטארקן קלאפ, און ס'האט פארלוירן זעכציק פראצענט פון איר ווערט. די רוסישע געלט איז אנגעקומען צו א רעקארד נידריגן פונקט מיט מיט הונדערט פערציק רובל קעגן דעם דאלער, ס'הייסט פאר יעדן דאלער האט מען געקענט, פאר יעדן אמעריקאנעם דאלער האט מען געקענט באקומען הונדערט פערציק רובל, און דאס איז געווען א רעקארד לאו פאר די רוסישע וואלוטע. און ס'האט אזוי אנגעהאלטן פאר אפאר חדשים וואס די רוסישע וואלוטע האט זיך זייער שטארק געמוטשעט, אבער דורכאויס די לעצטע פאר וואכן האט דער רובל צוביסלעך אנגעהויבן קומען צו זיך, זיך געכאפט דעם אטעם, און אנגעהויבן ארויסווייזן צייכענעס פון לעבן און אפילו פון געזונט ווערן. דער רוסישער רובל איז אויפן וועג ארויף, ער האט זיך געשטארקט, געקומען צו זיך, און ס'זעט אויס דער מצב דערמיט זעט אויס היבש בעסער. סאו וואס איז דא געשען? געשען איז אז רוסלאנד האט גענומען פארשידענע מיטלען, קונצטליכע מיטלען, ס'הייסט אזוי ווי מ'האט ארויפגעלייגט א חולה מסוכן אויף לייף סופארט, מ'האט אים ארויפגעלייגט אויף מאשינען וואס טוהן די ארבעט במקום די אברים, במקום די ווייטעל ארגענס, די קריטיש וויכטיגע אברים פון א מענטש, די הארץ, די לונגען, די לעבער, וואס עס זאל נאר נישט זיין, און במילא האט דאס געהאלפן אביסל אוועקשטעלן די זאך. סאו דארף מען דא געדענקן א כלל ווען ס'קומט צו די מארקעט פון געלט, געלט, וואלוטע, איז א מארקעט, ווי געזאגט ס'האט א ס'האט א געוויסע שוויות, ס'קען פאלן, ס'קען ארויפגיין, און ס'איז דא אינוועסטערס, מענטשן וואס שפילן מיט דעם, שפילן מיט געלט, זיי אינוועסטן אין געלט, זיי האנדלען מיט געלט, איז איינע פון די זאכן וואס מאכן א זאך סיי וואסערע זאך זאל זיין מער ווערט אדער ווייניגער ווערט, איז לויט ווי גרויס די פארלאנג דערנאך איז. ווען ס'איז דא א חפץ וואס אסאך מענטשן דארפן, און ס'איז נישט דא דערפון צו סאך, אטאמאטיש ווערט עס טייערער, עס איז זייער פשוט. גאלד איז טייער, יעדער דארף עס, ס'איז נאר דא דערפון כך וכך, א לימיטעד סופליי, און במילא איז עס טייער, קאסט עס אסאך געלט. ס'קאסט אסאך געלט, און די זעלבע כלל איז אמת אויכעט לגבי געלט אליין. געלט אליין איז אויב ס'איז דא, די שוויות פון געלט, פון א וואלוטע, ווענדט זיך אויכעט, נישט נאר, אבער ס'איז אויכעט א פאקטאר, אין ווי שטארק מענטשן זוכן די וואלוטע, ווי סאך מ'דארף עס, אויב איז דא א דימענד, מענטשן זוכן די וואלוטע, וואס די סיבות זאלן נאר נישט זיין, אטאמאטיש הייבט זיך די שוויות דערפון. און דא אין דעם כלל, מיט דעם האט רוסלאנד יעצט ארומגעשפילט, שפילט נאך אלץ ארום, און דאס האט געהאלפן אביסל ארויפרוקן דעם רובל, אביסל אוועקשטעלן דעם ראבל רובל און ראטעווען זיין מצב. איז א דוגמא פון צוויי שריט וואס רוסלאנד האט גענומען אין די ריכטונג איז, איינס אז זיי האבן געהייסן אז רוסישע עקספארטס, ס'הייסט קאמפעניס וואס עקספארטירן פראדוקטן פון רוסלאנד, מ'רעדט פון אזעלכע וואס זענען נישט אריינגעפאלן אין די קאטעגאריע פון די סענקשאנס, די וואס זענען פריי פון די בויקאט, אז זיי זאלן אויפטוישן די געלט וואס די באטרעפנדע קאמפעניס אדער וואס אנדערע לענדער צאלן זיי פאר זייערע זאכן, פאר זייערע סחורה, זאלן זיי אויפטוישן אין רובל. ס'הייסט, לאמיר זאגן ווען א רוסישע קאמפעני עקספארטירט עפעס קיין יוראפ אדער קיין אמעריקע, ווערן זיי באצאלט אדער אין דאלער אדער אין יורא, און די קאמפאני בדרך כלל וועט האלטן דאס געלט אדער א גרויס חלק פונעם געלט כמו שהיא ווייל זיי דארפן עס פאר די צוקונפט. איז האט רוסלאנד באאויפטראגט,, באפוילן, געבעטן יענע קאמפאניס אז זיי זאלן תיכף ווען זיי באקומען באצאלט זאלן זיי אויפטוישן די אויסלענדישע וואלוטע צו די לאקאלע, צו די ארטיגע, צום רוסישן רובל. און מ'רעדט אויך דא ווי פארשטענדליך נישט פון קליין געלט, איז דאס איז אויך עפעס וואס מאכט אויס, ס'מאכט אויס אז די רוסישע רובעל ווערט אין דימענד, מ'זוכט עס, קאמפעניס דארפן עס, דאס איז איינס, און נאך א טריק וואס רוסלאנד און אנדערע לענדער נוצן עס אויך, איז אליין אז די רעגירונג, פארשטייט זיך אליין די אופן פונקטליך וויאזוי דאס ארבעט, וויאזוי דאס גייט צו, איז עס האט א סיסטעם און ס'אינוואלווד נאך פרטים, נאך דיטעילס, אבער אין איין ווארט וואס ס'איז, אז די רוסישע רעגירונג אליין קויפט רובעל. איז ווי כמעט יעדע רעגירונג, כמעט יעדע עקאנאמיע, האט אין רעזערוו אוועקגעלייגט א געוויסע אויסלענדישע וואלוטע, א מטבע פון א צווייט לאנד וואס הייסט זיכער און סטאביל. איז די דאלער איז איין דוגמא, די יורא פון די EU איז א צווייטע, און דא'ס נאך אפאר וואלוטעס וואס זענען שטארק און זענען סטאביל, וואס ווערן גענוצט דורך רוב לענדער אין די וועלט אוועקצולייגן, ס'הייסט דאס איז נאך א זייל, נאך א פאול, נאך א יסוד אויף וואס די אייגענע וואלוטע האלט זיך, ווייל ס'שטיצט זיך די צענטראלע באנק וואס איז די מקור, וואס איז די קוואל פון די ארטיגע עקאנאמיע, שטיצט זיך אויף נאך עפעס, עס שטיצט זיך אויף רעזערוועס, אסאך געלט, יעדע לאנד אנדערש, זע מיין מיין געלט, מיין רייכטום, מיין שוויות איז נישט נאר אנגעוויזן, שטייט נישט נאר אויף מיין אייגענע וואלוטע, נאר אויך אויף יענע אנדערע אויסלענדישע וואלוטע וואס יעדער איז מסכים אז ס'איז שטארק און גוט און זיכער. איז דא א טריק וואס לענדער נוצן אין אזא פאל ווען די אייגענע וואלוטע פאלט, ווען די שוויות פון די אייגענע געלט ווערט רעדוצירט, אז די אייגענע רעגירונג קויפט די אייגענע וואלוטע מיט אויסלענדישע געלט, און במילא קומט אויס אז די די אייגענע וואלוטע זעט אויס, ס'איז אזא שפיל ווייל ס'איז נישט עכט, אז ס'זעט אויס ווי די אייגענע, לאמיר צוריק גיין דא צו רוסלאנד, יא, און די אז די רוסישע רובל איז אין דימענד, ס'ווערט יעצט געזוכט, מ'דארף עס, ווייל קוק מ'קויפט עס, יא, קיצור ס'איז א, ס'איז א שפיל וואס יעדער קען, אבער די מארקעט ארבעט אויף אזא אופן, איז די רוסישע רעגירונג האט יעצט גענוצט פופציג ביליאן דאלער צו קויפן, די פופציג ביליאן דאלער קומט פון די רעזערוועס פון דאלערס וואס רוסלאנד ווי אנדערע האבן אוועקגעלייגט, און זיי האבן גענוצט יעצט דאס געלט צו קויפן רובל, וואס דאס האט געמאכט אז די רובל זאל זיין עפעס א וואלוטע, א מטבע, וואס ווערט געזוכט, וואס מען דארף אסאך דערפון, און דאס האט אויך געהאלפן ארויפשטופן די שוויות פון די רוסישע וואלוטע, פון די רובל. דאס איז איין זאך, אז די רוסלאנד שפילט זיך ארום און טוט פארשידענע טריקס אז די רוסישע רובל זאל בלייבן אין דעמענד, זאל זיין עפעס וואס מען דארף, וואס מען זוכט. און נאכדעם דארף מען אויכעט געדענקן אז נישט אלע רוסישע, נישט די גאנצע רוסישע עקאנאמיע איז געווארן סאנקציאנירט, איז געווארן בויקאטירט, און ס'זענען דא געוויסע רוסישע בענק און אנדערע פינאנציעלע אינסטיטוציעס וואס זענען אויסגעשלאסן געווארן פון די סענקשאנס, און במילא קענען די בענק און די פינאנציעלע אינסטיטושאנס וואס האבן יא אויף זיך סאנקציעס

געז, א ריזיגע חלק פון די רוסישע עקאנאמיע שטייט אויף דעם, שטייט אויף עקספארטס אוו געז און אויל וואס רוסלאנד עקספארטירט צו אנדערע לענדער, בעיקר יוראפ אבער אויך אנדערע פלעצער, דאס איז דערווייל נאכנישט געווארן סענקשאנד, ס'הייסט אז דאס איז נאכנישט געווארן אונטערן, דאס איז נאכנישט אריינגעפאלן אונטערן בויקאט, און דאס ברענגט אריין א שיין ביסל רווח פאר רוסלאנד, און די ציפערן ווייזן טאקע אז זייט די אינוואזיע פון אוקריינע האט רוסלאנד עקספארטירט פֿינף און זעכציק ביליאן דאלער ווערד פון ענערדזשי, דאס הייסט אין אנדערע ווערטער די עיקר זאך די שטערקסטע זאך וואס אויף וואס די רוסישע עקאנאמיע שטייט גייט ווייטער אן כאילו לא היה. סאו דאס איז עפעס וואס איז נוגע יעצט, דאס זענען די זאכן וואס גייען אן ממש יעצט, אבער אז מען קוקט אביסעלע טיפער קען מען זען אז רוסלאנד, פוטין, האט שוין אנגעהויבן נעמען שריט די לעצטע פאר יאר צו באשיצן, אז רוסלאנד זאל קענען זיין באשיצט אין אזא פאל ווען אויסלענדישע לענדער, ווען אנדערע גרויסמאכטן לייגן אויף איר ארויף סאנקציעס. איז למשל שוין די לעצטע אכט יאר האט פוטין אנגעהויבן אויסשטעלן די רוסישע עקאנאמיע אז דאס לאנד זאל נישט זיין אינגאנצן אנגעוויזן, זאל זיין וואס ווייניגער אנגעוויזן אין די אויסלענדישן אימפארט, עס הייסט אז מען זאל דארפן אריינברענגען זאכן פון אנדערע לענדער, לגבי די עיקר וויכטיגע זאכן, די עסענטשעלס וואס מען דארף האבן כדי א לאנד זאל קענען אנגיין, כדי דאס לעבן פון מענטשן זאלן קענען אנגיין, אז וואס ווייניגער פון די זאכן, פון די חפצים, פון די מאטריאלן, זאלן קומען פון אויסלאנד, און ער האט פרובירט שיפטן, ער'ט גערוקט אז זאל די זאכן זאלן פראדוצירט ווערן אין לאנד אליין, אין לאנד אדער אין לענדער וואו

געז און אויל, געז און אויל, רוסלאנד, פוטין פארשטייט זייער גוט ווי שטארק יוראפ, א סאך פון די יוראפעישע לענדער פון די אי יו זענען אנגעוויזן אויפן רוסישן געז, אויף רוסישע ענערדזשי, און ער ווייסט אויך גוט וואס די תוצאות דערפון קענען מיינען, די תוצאות פון בויקאטירן רוסישע ענערדזשי קען מיינען פאר יוראפ אז די פרייזן פון פון בעיסיקס, פון הייצונג און אנדערע זאכן וועלן שטייגן זייער שטארק. און במילא האט ער זיך געפילט רואיגער, און דאס איז א מערכה וואס ער האט שוין פאר די לעצטע אכט יאר, און אנאליסטן ווייזן יעצט אן אז רוסלאנד, פוטין האט שוין א שיינע פאר יאר וואס ער גרייט זיך אויף אזא מעגליכקייט פון יעצט. נאכדעם איז דא נאך אן אינטערעסאנטע שריט וואס איז כדאי זיך אפצושטעלן, וואס רוסלאנד האט אנגעהויבן טון אין די לעצטע תקופה, איז צוריק צוזאמשטעלן די שוויות פון זייער וואלוטע פונעם רובל מיט גאלד, דאס איז בעצם געווען די מהלך וויאזוי אלע עקאנאמיעס, אלע וואלוטעס פון די גאנצע וועלט זענען אין מיט א דור צוויי צוריק געלאפן, מער א דור צוויי צוריק צו שוין מ'רעדט שוין פון א זיבעציג יאר צו וויפיל, וואס אז ס'איז געווען געבעקט ביי גאלד. דאס הייסט א דאלער איז געווען ווערט וויפיל ס'איז ווערט געווען ווייל קעגן יעדן דאלער איז געווען אוועקגעלייגט א סכום גאלד אינעם זעלבן אין די זעלבע אין די זעלבע שוויות סאו ס'איז אין אנדערע ווערטער, טעארעטיש האט א מענטש געקענט נעמען א דאלער און עס אויפטוישן פאר גאלד, ער האט געקענט גיין אין באנק און באקומען דערפאר א סכום גאלד פאר די ווערט פון א דאלער. סאו אז און גאלד איז א זאך וואס יעדער איינער נעמט, יעדער איינער דארף, און ס'איז אייביג ווערט, איז ממילא איז עס געווען אזוי ווי א שטארקע יסוד אויף וואס די שוויות פון א וואלוטע איז געשטאנען. דאס איז שוין היינט נישטא, כמעט נישטא אין די גאנצע וועלט און זיכער נישט אין אמעריקע און אין די אנדערע עקאנאמישע גרויסמאכטן פון די מערב וועלט. רוסלאנד איז אויך נישט, האט עס אויך נישט געהאט, אבער אין די לעצטע תקופה האט רוסלאנד אנגעהויבן צוריק גיין אביסל אין די ריכטונג, די די צענטראלע באנק פון רוסלאנד האט אנגעהויבן איינקויפן גאלד אויף דעם חשבון, אויף דעם סמך אז די רובל זאל אויך זיך שטיצן נישט נאר אויף איר עקאנאמיע, נישט נאר אויף די וואלוטעס פון אנדערע לענדער, נאר אויך אויף גאלד. און ווי ס'זעהט אויס שפילט דאס יעצט אויך א שטיקל ראלע אז אינוועסטערס, ס'קען זיין ס'איז אביסל פסיכאלאגיש, ווייל די רובל ליינט זיך נאך אלץ נישט אן אינגאנצן אויף גאלד, ס'איז א קליינער חלק, אבער קען זיין אז אינוועסטערס, אנאליסטן, מיינט מענטשן וואס שפירן דעם דופק און וואס מאכן אויס, די מענטשן וואס וועמענס עקשאנס, וועמענס מעשים מאכן אויס לגבי די שוויות פון די רובל וויפיל ס'זאל זיין ווערט, קען זיין זיי שפירן אז רוסלאנד גייט אין א זיכערע ריכטונג, און בפרט יעצט ווען די עקאנאמיע פון די גאנצע וועלט איז נישט אין בעסטן צושטאנד, אפילו אויב נישט אויף די רגע, איז על כל פנים די פארקעסט זעט נישט אויס צו גוט, דאס הייסט די אנאליסט, קיינער ווייסט נישט וואס עס וועט זיין, אבער אנאליסטן האבן נישט די מערסטע אפטימיסטישסטע אויסקוק פאר די עקאנאמיע פון די גאנצע וועלט בעצם אין די נאנטע צוקונפט, די נישט ווייטע צוקונפט, איז אין אזא פאל איז גאלד. א זיכערע זאך, מער זיכערער ווי א עקאנאמיע, ווייל עס איז מער זיכער אז א וואלוטע פון א לאנד זאל זיך אנלאנען אויף גאלד, וואס ציט זיך שוין, כ'מיין ס'איז שוין אזוי טויזנטער יארן וואס מענטשן נוצן עס, וואס מענטשן דארפן עס און וואס עס איז ווערט, און עס איז טייער, עס איז חשוב, עס איז געזוכט און מען דארף עס, איז אסאך מער זיכער אנצולאנען א וואלוטע אויף דעם, אויף גאלד, ווי איידער אויף די עקאנאמישע אקטיוויטעטן און אנדערע פעקטארס וואס וואקלען זיך יעצט אביסל. בכל אופן איז סאנקציעס א זאך וואס אין רוב פאלן ארבעט אפילו ווען ס'ארבעט שוין יא, וואס הייסט ס'ארבעט שוין יא? אז ס'איז מצליח צו פארקריפלען די עקאנאמיע פונעם באטרעפענדן לאנד אויף וועמען די סאנקציעס זענען ארויפגעלייגט געווארן נעמט עס צייט ווילאנג ס'הייבט אן ארבעטן, ס'נעמט לכל הפחות אפאר חדשים און אפטמאל נעמט עס לענגער ווי דעם. איין אזא דוגמא איז איראן. די יו-ען האט פריער ארויפגעלייגט סאנקציעס אויף איראן, און די פאראייניגטע שטאטן האט ארויפגעלייגט נאך שטערקערע, שארפערע סאנקציעס אויף איראן מיט ארום צוועלף יאר צוריק, אבער ס'האט גענומען נאך בערך דריי יאר ביז די תוצאות דערפון האבן זיך אנגעהויבן ווייזן, און די מציאות איז פון צוויי טויזנט צען, ס'הייסט פון תש"ע ביז תשע"ג, דריי יאר אריין אין די שטערקערע, די שארפערע סאנקציעס וואס אמעריקע האט שוין ארויפגעלייגט האט איראן'ס עקאנאמיע ממשיך געווען דווקא צו וואקסן. נאכדעם צוביסלעך האט עס אנגעהויבן גיין בארג אראפ. דאס איז שוין מיט איראן. די רוסישע עקאנאמיע איז אסאך גרעסער ווי איראן און דאס הייסט אז אויב גייט מען מיט דעם חשבון, אויב נעמט מען דאס אין באטראכט, דארף מען זיך רישן אז ס'וועט נעמען א שיינע תקופה ווילאנג די תוצאות דערפון וועלן זיך אנהייבן באווייזן. בסופו של דבר קען זיין אז די סאנקציעס וועלן יא ברענגען די רעזולטאטן וואס די מערב וועלט זוכט, און עס וועט יא פארקריפלען צי ערנסט שעדיגן די רוסישע עקאנאמיע, דערווייל זעט עס נישט אויס אזוי. די ציפערן ווייזן אז די רוסישע עקאנאמיע האט נישט געכאפט קיין ערנסטן קלאפ, און אפילו קיין ערנסטן שאקל דערווייל, מען רעדט נישט פון די ערשטע ציטער וואס די ערשטע פון די ערשטע שטיק צייט נאכדעם וואס די סאנקציעס זענען ארויפגעלייגט געווארן, זעט אבער ווי עס איז אין דורכשניט זעט עס אויס גאנץ בחסד, און ס'קען זיין אז די תוצאות וועלן נאך קומען אין די נעקסטע פאר יאר, אבער ווער ווייסט וואס וועט זיין אין אפאר יאר ארום. יעצט איז גוט, יעצט איז גוט, אידן מאכן געלט און מ'זאל מאכן נאך געלט, נאך אסאך געלט, און פאר דעם צוועק איז דא די קרן, געגרינדעט געווארן די קרן הלוואות, וואס בארגט אויס סכומים פון פֿינף און צוואַנציק ביז פֿופֿציק טויזנט דאלער

אז וואס איז פשט אז עמיצער זאל אדווערטייזן א גמח? ער טוט דא א טובה, ס'איז נישט דא קיין אינטערעסט נישט דא קיין ריבית ער מאכט דערפון גארנישט ער האט דערפון גארנישט איז פארוואס זאל ער עס נאך גיין ווייטער שטופן און פראמאוטן? איז כ'על ענק זאגן כ'האב געפרעגט די שאלה פון דעם איד און ער האט נישט פארשטאנען וואס איך פרעג. ער זאגט די די סיבה פון די קרן הלוואות די סיבה פארוואס די פארוואס די קערפערשאפט איז געגרינדעט געווארן איז צו בארגן געלט און העלפן אידן. סאו דאס איז די גאנצע ציל. ער האט צוזאמגענומען פאנדס פון אפאר ערנסטע נגידים. מיט גרויסע טיפע טאשן און ברייטע הערצער וואס ווילן העלפן אנדערע אידן מצליח זיין אין ביזנעס, און די תכלית דערפון איז נישט צו עקזיסטירן, די תכלית איז אויסצובארגן דאס געלט, און כדי דאס זאל קענען געשען דארפן וואס מער אידן וויסן דערפון, אז יעדער איינער וואס קוואליפייד, וואס קומט נאך די תנאים, זאל קענען באקומען די הלוואה, כדי די גמח, די קרן הלוואות, זאל קענען ערפילן די תפקיד פארוואס ס'איז געגרינדעט געווארן, דאס איז געווען יענעמ'ס תירוץ.